מען האלט די גמרא דף ל' היי פערצן שורות פון אויבן, הניחא למאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין, די גמרא האט דא געלערנט אז מצוות עשה שלא הזמן גרמא זענען נשים חייבות, פון ווי ווייסט מען עס? פון מורא, מורא איז א בנין אב לכל התורה כולה אז מצוות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות, האט די גמרא געפרעגט פארוואס לערן איך נישט אז נשים זאלן זיין פטורות פון תלמוד תורה? אז מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים זענען פטור, אבער די גמרא זאגט ווייל תלמוד תורה פדיון הבן איז שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין, פרעגט די גמרא הניחא למאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין, אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר, אדרבה אנשטאטס לערנען פון מורא אז מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות, לערן פון תלמוד תורה פדיון הבן אז זענען פטורות, און די זעלבע קשיא האט די גמרא געפרעגט פריער אויפן צד מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, פון ווי האט מען געלערנט פטורות ביי זמן גרמא? פון תפילין, פארוואס לערנט מען נישט פון מצה והקהל אז מצות עשה שהזמן גרמא זאלן זיי זיין חייב? האט די גמרא געזאגט ווייל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין, אבער לויט די מאן דאמר מלמדין לערן פון מצה והקהל אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען נשים חייבות. אמר רבא פפונאי ידעי לה לטעמא דהא מילתא, די חכמים פון פפונאי זיי ווייסן פשט אין די. זיך מיישב צו זיין די פראבלעם. ומנו, ווער איז מיינט מען דא מיט פפונאי? רב אחא בר יעקב, ווייל ער איז דער וואס איז די תלמיד חכם וואס האט געוואוינט אין פפוניא, ער איז דער וואס האט מיישב געווען די קשיא. אמר קרא, שטייט א פסוק ביי תפילין והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, למען תהיה תורת ה' בפיך, איז אין די פרשה פון תפילין איז די תורה מקיש תורת ה' צו תפילין, הוקשה כל התורה כולה לתפילין. און וואס לערנט מען פון די היקש? מה תפילין איז א מצות עשה שהזמן גרמא און נשים זענען פטורות, לערנט מען די הקש אף כל מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, ביז יעצט האט מען געלערנט א בנין אב פון תפילין, אויב אזוי פרעגט מען, אנשטאטס לערנען א בנין אב פון תפילין, לערן א בנין אב פון מצה והקהל אז זיי זאלן זיין חייבות, און שני כתובים הבאים כאחד מלמדין. זאגט די גמרא עס איז נישט קיין בנין אב עס איז א היקש, א היקש זאגט רשי איז אסאך שטערקער ווי א בנין אב, ממילא די היקש זאגט מיר אז איך זאל עס לערנען פון תפילין און ממילא לערן איך אז ס'איז פטור. איז זעה איך אז מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, ומדמצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, ממילא ווייס איך מכלל דמצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות. תוס' איז מסביר ווייל די הכרח איז ווייל ווען נישט ווען איך וואלט געזאגט מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים פטורות וואלט די תורה געדארפט מקיש זיין תפילין, וואלט די תורה געדארפט מקיש זיין כל התורה כולה צו תלמוד תורה אדער פדיון הבן, און לערנען פון דארטן אז מצוות עשה שלא הזמן גרמא זענען נשים פטורות, פון דעם וואס מ'האט מקיש געווען דווקא צו מצוות עשה שלא הזמן גרמא צו תפילין איז א ראיה אז דווקא מצוות עשה שהזמן גרמא דארט וואס נשים פטורות, אבער מצוות עשה שלא הזמן גרמא איז נשים חייבות. זאגט די גמרא דאס איז אלץ פיין, וואס איז געבויט אז מען לערנט עס פון תפילין און תפילין איז מצות עשה שהזמן גרמא און דארטן זענען נשים פטורות, הניחא למאן דאמר תפילין מצות עשה שהזמן גרמא, אלא למאן דאמר די גמרא מסכת שבת און עירובין איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז תפילין איז א מצות עשה שלא הזמן גרמא, איז אויב אזוי מאי איכא למימר? איז רש י לערנט מאי איכא למימר מיינט די גמרא פרעגן אזוי אז טאמער ס'איז א מצות עשה שלא הזמן גרמא דאמאלטס אדרבה זאל איך לערנען דא אז די תורה האט מקיש געווען צו תפילין אז מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים פטורות, תוספות אין די גמרא אין עירובין איז משמע אז לויט די מאן דאמר מצות עשה שלא הזמן גרמא זענען נשים טאקע חייבות איז די מהרש א ברענגט אין תוספות ישנים די גמרא'ס קשיא איז אז טאמער איך זאג אז תפילין איז א מצות עשה שלא הזמן גרמא ממילא די גמרא'ס קשיא מאי איכא למימר איז ווי איז די מקור אז מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ענטפערט די גמרא, מאן שמעת ליה דאמר תפילין מצות עשה שלא הזמן גרמא, ווער איז דער מאן דאמר וואס זאגט אז ס'איז לא זמן גרמא? ר' מאיר. ר' מאיר איז דער וואס האלט אז מצות תפילין איז א מצות עשה שלא הזמן גרמא, אז ס'איז חייב אפילו בלילה, ס'איז חייב אפילו בשבת ויום טוב, אבער ר' מאיר אליין סבר לה שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין. דאס הייסט לויט ר' מאיר קען איך זאגן אז ווייסט פון ווי איך ווייס מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות? איך ווייס עס פון ריה, ביי די דין פון ראיה ביי עולה רגל, ס'איז א מצות עשה שהזמן גרמא, און דארטן זענען נשים פטורות ווייל שטייט יראה כל זכורך, איי די גמרא האט געפרעגט אז זאל מען אדרבה זאל מען לערנען פון מצה והקהל אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען נשים חייבות, תירוץ איז ר' מאיר האלט אז שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדין, איז ממילא קען מען נישט לערנען פון מצה והקהל, און מען לערנט פון ראיה, לויט רש י וואלט די גמרא'ס קשיא געווען מ'זאל לערנען אז מצוות עשה שלא הזמן גרמא נשים פטורות, איז וואס איז טאקע די גמרא'ס תירוץ, זאגט תוספות אז לויט רש י'ס פשט די תירוץ איז אזוי, אז וויבאלד ס'איז דא תלמוד תורה פדיון הבן וואס זענען שני כתובים הבאים כאחד און זיי זענען מצוות עשה שלא הזמן גרמא וואס נשים זענען פטורות, איז ממילא טאמער איך האלט שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין, איז טאמער ס'איז אין מלמדין איז די פשט די תורה איז מגלה דווקא דא זענען נשים פטורות, ביי אלע אנדערע מצות עשה שלא הזמן גרמא זענען נשים חייבות. פרעגט די גמרא אבער לרבי יהודה דאמר שני כתובים הבאים כאחד מלמדין, און ער האלט אויך תפילין מצוות עשה שלא הזמן גרמא אזוי ווי ר' מאיר. איז אויב אזוי מאי איכא למימר, וואס וועט זיין די מקור אז מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות פון תפילין קען מען נישט לערנען ווייל תפילין איז שלא הזמן גרמא. פון ראיה קען מען נישט לערנען ווייל אדרבה לערנען פון מצה והקהל. איי עס איז שני כתובים הבאים כאחד, רבי יהודה האלט שני כתובים הבאים כאחד מלמדין. איז וואס איז די מקור? זאגט די גמרא אפילו איך האלט שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין, אפילו איך האלט שני כתובים הבאים כאחד מלמדין, אבער שלושה כתובים הבאים כאחד אין מלמדין. אויב אזוי, וועט רבי יהודה זאגן משום דהוה מצה שמחה והקהל שלושה כתובים הבאים כאחד, שלושה כתובים הבאים כאחד אין מלמדין. ווייל חוץ מצה און הקהל איז דא נאך א מצוות עשה שהזמן גרמא וואס נשים חייבות, שמחה. די מצוה פון שמחת הרגל, פריער האט די גמרא געזאגט אז אביי האט געזאגט שמחה איז נישט קיין מצות עשה וואס נשים זענען חייבות, ווייל די מצוה פון שמחה ושמחת אתה וביתך איז נישט קיין מצוה אויף די אישה נאר עס איז א חיוב אויפן בעל, בעלה משמחה. זאגט רשי, די גמרא זאגט יעצט, נישט אזוי, די גמרא זאגט לויט רבי יהודה ער וועט האלטן ס'איז די אישה'ס אייגענע מצוה, ממילא האב איך שלושה כתובים אז מצות עשה שהזמן גרמא זענען נשים חייבות, און שלושה כתובים אין מלמדין. ממילא קען איך נישט לערנען פון דא חייבות לערן איך פון ראיה אז נשים פטורות. ס'איז געשטאנען ווייטער כל מצות לא עשה זענען נשים חייבות סיי די כל מצות לא עשה אויף סיי זמן גרמא סיי אין זמן גרמא זענען נשים חייבות מנא הני מילי וואס איז די מקור אז נשים זענען חייב מצות עשה שלא הזמן גרמא אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי רבי ישמעאל אמר קרא איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם דארטן רעדט די פסוק בנוגע שבועת הפקדון אז איש האט געשוואוירן פאלש, איז די תורה רעדט דארטן וועגן די עונש זי מוז ברענגען א קרבן חטאת שטייט איש או אישה, איז השווה הכתוב אישה לאיש לכל עונשים שבתורה, ווי יעדע עונש איז נוגע סיי פאר איש סיי פאר אישה ממילא זאגט רשי אלע לאווין וועלן פרויען זיין מחויב ווייל לאווין איז אויך בר עונשין, עס איז דאך דא מלקות, יש לעיין, די ראשונים פרעגן טאקע א קשיא וואס איז מיט לאו שאין בו מעשה וכדומה לאו הניתק לעשה, ווי דארט איז נישט דא קיין מלקות, על כל פנים רשי זאגט דאס מיינט די גמרא צו זאגן אז לאו'ן מיינט נאך עונשין, און ממילא ביי עונשין איז דא א היקש איש ואישה לכל עונשין שבתורה. ברענגט די גמרא צוויי אנדערע פלעצער ווי מען זעט אז מען האט משווה געווען איש ואישה לכל דבר שבתורה, נישט נאר ביי עונשין, נאר הוא הדין בנוגע אלע דינים אין הלכות ממונות, און בנוגע הלכות מיתה דארטן ווי איינער האט געהארגעט א מאן איז גייט איז די זעלבע דין ווען ער האט געהארגעט א פרוי. דבי רבי אליעזר תנא אמר קרא אשר תשים לפניהם שטייט אלה המשפטים אשר תשים לפניהם די גאנצע פרשת משפטים די פרשה פון דינים שטייט לפניהם לפניהם איז מרבה אלע אידן סיי נשים סיי אנשים השווה הכתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה אז די אלע דינים פון פרשת משפטים ממונות גייט אויף נשים אויך. דבי חזקיה תנא אמר קרא ביי די פרשה פון כופר א שור מועד הארגעט א מענטש איז די בעלים מחויב כופר, השור יסקל ובעלים איז מחויב כופר, שטייט והמית איש או אישה, השווה הכתוב אישה לאיש לכל מיתות שבתורה, נישט נאר ווען די שור הרג'ט א איש, אפילו ווען ער הרג'ט א אישה איז אויך דא די דין פון כופר. וצריכא, פארוואס פעלט אויס דריי פלעצער זאל די תורה מגלה זיין אז איש ואישה זענען שווים, דאי אשמעינן הך קמייתא ביי שבועת הפקדון אז די פרוי מוז ברענגען א קרבן, וואלט איך געמיינט משום כפרה חס רחמנא עלה, תורה וויל די פרוי זאל אויך האבן א כפרה, ממילא האט מען געגעבן די געלעגנהייט זי קען ברענגען א חטאת אבל דינין בנוגע די פרשה פון משפטים אימא איש דבר משא ומתן אין אישה לא אפשר דווקא אן איש וואס איז דרכו לעשות משא ומתן צו אים האט די תורה גערעדט די פרשה פון דינים א אישה וואס אין דרכה אין משא ומתן צו איר האט די תורה נישט גערעדט דארף איך האבן א לימוד אז דארטן גייט אויך אן די דין איש ואישה ואי אשמעינן הא ווען ס'וואלט געשטאנען נאר די פרשה פון דינים איז נוגע ביי אישה וואלט איך געזאגט דארטן משום דחיותה היא ס'נויטיגט זיך פאר די לעבן פון א אישה אז זי זאל זיין מצווה אין דינים, ווייל ווען נישט וואלט יעדער איינער געקענט גנב'נען פון א פרוי, א פרוי וואלט געקענט גנב'נען פון אנדערע מענטשן, ממילא מענטשן וואלטן זיך אפגעטיילט פון א פרוי כדי מען זאל נישט זיין אין איר סביבה ווייל זי קען גנב'נען פון יעדער און ממילא שטערט עס איר חיות, איז וויבאלד ס'איז חיות האט מען מחייב געווען נשים, אבל כופר, די חיוב אז ווען די שור האט געהארגעט מוז די בעלים צאלן כופר, אימא דווקא ווען ס'הארגעט א איש, איש דבר מצוות אין, מ'האט געהארגעט א איש, א איש איז דאך מצווה אין כל מצוות שבתורה, איז דא כופר פאר דעם, אבל אישה לא, ווייל וויבאלד א אישה איז נישט מחיוב אין אזויפיל מצוות ווי א איש, איז ממילא טאמער די שור האט איר געהארגעט איז נישט אזוי געפערליך און ס'נישט דא קיין חיוב כופר. דארף שטיין אישה, ואי אשמעינן הא, ווען ס'וואלט געשטאנען אין די פרשה פון כופר, וואלט איך געזאגט סוף כל סוף משום דאיכא איבוד נשמה, אפילו א פרוי אבער ס'איז דא אן איבוד נשמה, חס רחמנא עלה, מ'דארף צאלן כופר, אבל הנך תרתי די פרשה פון משפטים פון דינים, און די פרשה פון שבועת הפקדון אימא לא דארטן גייט נישט אן די דין ביי אישה צריכה וועגן דעם דארף מען האבן א גילוי אין אלע דריי פלעצער אז איש ואישה שווין. זאגט די גמרא ווייטער ס'איז געשטאנען אין די משנה אז ס'איז דא דריי לא תעשה'ס וואס נשים זענען נישט מחיוב חוץ מבל תקיף ובל תשחית די איסור פון בל תקיף פאת הראש און השחתת הזקן, און בל תטמא למתים, א פרוי א כהנת איז נישט מצווה אין די איסור פון מטמא זיין למתים. זאגט די גמרא וואס איז די מקור פון די אלע דריי בשלמא בל תטמא למתים, דכתיב ווייל די פרשה פון אמור ווי דארטן שטייט די איסור פון כהן בטומאת מת, שטייט אין פסוק אמור אל הכהנים בני אהרן לנפש לא יטמא בעמיו, שטייט בפירוש בני אהרן ולא בנות אהרן, ממילא זענען נשים נתמעט.

והני נשי הואיל ולא איתנהו בהשחתה, וויבאלד נשים זענען פטור פון די איסור השחתת הזקן, ממילא לא איתנהו בהקפה. פרעגט די גמרא, אבער הא גופא מנלן דלא איתנהו בהשחתה, פון ווי ווייס איך אז פרויען זענען פטור פון השחתת הזקן? זאגט די גמרא איינס פון די צוויי, איבעית אימא סברא, אדער אדער איבעית אימא קרא, איבעית אימא סברא, דהא לא אית להו זקן, רוב נשים האבן דאך נישט קיין זקן, ממילא ווען די תורה האט גערעדט אן איסור פון השחתת זקן האט די תורה פשטות נישט גערעדט צו פרויען, ווייל פרויען איז עס נישט נוגע. אין הכי נמי ס'איז דא א מיעוט איין צו צוויי פרויען וואס האבן יא, אבער וויבאלד די תורה האט פשטות נישט גערעדט צו נשים זענען זיי נתמעט. איבעית אימא קרא, מ'לערנט פון א פסוק אז נשים זענען נתמעט פון די איסור פון השחתת הזקן, דאמר קרא שטייט אין פסוק לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך, מי דשני יקרא בדבירי, די תורה האט משנה געווען די לשון, פאת ראשכם איז א לשון רבים, פאת זקנך א לשון יחיד. דאם כן, ווען ס'וואלט געווען די זעלבע וואלט די תורה געדארפט שרייבען אם כן נכתוב רחמנא פאת זקנכם, אזוי ווי ס'שטייט פאת ראשכם, וואלט געדארפט שטיין פאת זקנכם. מאי פאת זקנך? ממילא מדשני קרא בדיבוריה זעהט מען ס'איז דא א מיעוט. זקנך ולא זקן אשתך, איז דא א בפירוש'ע מיעוט אז השחתת הזקן אפילו דארטן ווי זיי האבען יא א זקן זענען זיי פטור. ממילא בין איך מקיש מי שאינו בהשחתה אינו בהקפה. פרעגט די גמרא ולא, נשים זענען טאקע פטור פון השחתת הזקן? והתניא, לכאורה שטימט נישט מיט א אפענע ברייתא, אין די ברייתא שטייט זקן אישה, אדער והסריס שהעלו שיער, הרי הן כזקן לכל דבריהם. א סריס בדרך כלל האט נישט קיין בארד אזוי ווי א אישה. שטייט אין די ברייתא טאמער א אישה אדער א סריס האבן יא געהאט שיער הזקן האט עס א דין ווי א זקן לכל דבריהם, מאי לאו וואס מיינט ס'האט א דין פון א זקן, וואס איז נוגע בכלל צו אונז א דין פון זקן בנוגע וואס, פשטות להשחתה אז ס'האט א דין פון א זקן אז ס'דא אן איסור פון השחתת הזקן. אויב אזוי זעה איך א אפענע ברייתא אז זענען בכלל די איסור השחתה, איז אויב אזוי זענען זיי בכלל די איסור הקפה אויך, ווייל די גאנצע מקור צו פטר'ן פון הקפה איז ווייל ס'איז אינו בהשחתה, אבער טאמער ס'איז ישנו בהשחתה איז ישנו בהקפה. זאגט די גמרא, אמר אביי להשחתה לא מצית אמרת, די ברייתא שטייט נישט השחתה, די ברייתא שטייט זיי האבן, ס'האט א דין פון א זקן, די גמרא האט געטראכט ס'מיינט בנוגע השחתה, זאגט די גמרא דו קענסט נישט זאגען אז יש להם זקן בנוגע השחתה, לא מצית אמרת, דיליף פאת פאת מבני אהרן, ווייל ס'איז דא א גזירה שווה, די פרשה פון פאת פון פאת בל תשחית שטייט סיי ביי כהנים אין פרשת אמור, און שטייט אויך ביי ישראל אין פרשת קדושים, איז איך לערן גזירה שווה פאת פאת מבני אהרן, ביי בני אהרן שטייט לא תקיפו ביי ישראל שטייט לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך שטייט דארט די לשון פאת און ביי כהן שטייט ופאת זקנם לא יגלחו איז ממילא לערן איך ישראל פון בני אהרן מה להלן אזוי ווי בני אהרן נשים פטורות אף כאן נשים פטורות ביי בני אהרן האט די גמרא געהאלטן דאס איז פשוט אז נשים זענען פטור כהנות איז פטור פון די איסור השחתת הזקן וואס עפעס ביי כהנות איז מער פשוט לפטור ווי ביי ישראל, זאגט רש"י די גמרא האט געהאלטן יעצט אז ווען די תורה זאגט אמור אל הכהנים בני אהרן און מ'האט ממעט געווען בני אהרן ולא בנות אהרן, די מיעוט פון בני אהרן גייט נישט ארויף נאר אויף די פרשה פון טומאה, ס'גייט ארויף אויף אלע פסוקים וואס שטייט דארט אין יענע פרשה, און וויבאלד נאך די פרשה פון טומאה זאגט די תורה די דין פון לא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו, אויף דעם איז אויך געזאגט געווארן בני אהרן ולא בנות אהרן, איז ממילא וויבאלד די תורה האט מגלה געווען אז בנוגע כהנות נשים זענען פטורות, אף כאן ביי ישראל לערן איך פאת פאת אז נשים זענען פטורות, ממילא קענסטו מיר נישט זאגן אז פשט אין די ברייתא איז א פרוי וואס האט א בארד איז מצווה אין השחתת הזקן, ווייל איך האב דאך א גזירה שווה ממעט צו זיין נשים פון השחתת זקן, תוס' פרעגט וואס דארף איך אנקומען צו די גזירה שוה, די גמרא פריער האט דאך געזאגט א צווייטע דרשה פאת זקנך זקנך ולא אשתך, זאגט תוס' ווייל גזירה שוה איז אסאך שטארקער, ווייל ווען ס'וואלט נאר געווען די דיוק פון פאת זקנך וואלט איך געזאגט, איינמאל די ברייתא זאגט קלאר אז א בארד פון א פרוי האט א חשיבות פון א זקן, איז אויב אזוי, קען זיין אז די עס איז טאקע נישט דא אזא מיעוט פון זקנך אבער א גזירה שווה איז א גזירה שווה זאגט די גמרא די גזירה שווה איז געבויט אויף די הנחה אז מען דרשנט בני אהרן ולא בנות אהרן אפילו בנוגע די פרשה פון השחתת הזקן נישט נאר אויף טומאה פרעגט די גמרא אי סבירא לן דכי כתיב בני אהרן אכולא ענינא כתיב טאמער דו זאגסט מיר אז בני אהרן ולא בנות אהרן גייט ארויף אפילו אויף די פרשה פון לא תשחית פאת זקנך איז אויב אזוי וואס דארף איך בכלל האבן א גזירה שווה טאמער איך וויל לערנען אז בנות ישראל זענען פטור אזוי ווי בנות אהרן דארף איך נישט קיין גזירה שווה, נישתוק קרא מיניה זיי שטיל זאג נישט די גזירה שווה פאת פאת, און איך וועל וויסן אליין ותיתי בקל וחומר. ואנא אמינא, מה דאך כהנים, וואס זענען בעצם מער חמור פון א ישראלים, שריבה בהם הכתוב מצוות יתירות, כהנים האבן דאך אסאך מער מצוות ווי ישראלים, און אף על פי כן, ווען ס'קומט צו די איסור פון השחתת הזקן בין איך ממעט בני אהרן ולא בנות אהרן, ישראל וואס האבן ווייניגער מצוות לא כל שכן אז אז בנות ישראל זענען פטור, איז וואס פעלט אויס די גזירה שווה? זאגט די גמרא איך דארף די גזירה שווה ווייל אי לאו גזירה שווה הוה אמינא הפסיק הענין, ווען נישט די גזירה שווה וואלט איך געזאגט אז בני אהרן גייט נאר ארויף אויף די פרשה פון טומאה, און נאכדעם וויבאלד די פסוק שטייט ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה יטמא אז ביי אחותו וואס איז וואס וואס איז נישט חתונה געהאט מעג מען זיך מטמא זיין און דארט איז שווה ישראל מיט כהנים אז זיי מעגן זיך ביידע מטמא זיין איז ממילא הפסיק הענין די תורה האט דארטן געענדיגט מיט די מיעוט פון בני אהרן ולא בנות אהרן און די ווייטערדיגע פסוקים פון השחתת הזקן גייט שוין מער נישט ארויף אויף דעם די מיעוט פון בני אהרן ולא בנות אהרן אויב אזוי קען איך נישט לערנען ישראל פון כהן ווייל כהן אליין האב איך נישט קיין מיעוט איז וועגן דעם דארף איך האבן א גזירה שווה, פון דעם וואס די תורה זאגט מיר א גזירה שווה, וואס דארף איך לערנען פון די גזירה שווה, מסתם דארף איך לערנען די דין ממעט צו זיין בנות אהרן, זעה איך אז ממעט צו זיין נשים, זעה איך אז ביי כהנים איז דא א מיעוט פון בנות אהרן. זאגט די גמרא, השתא נמי, וואס העלפט מיר א גזירה שווה? טאמער דו זאגסט מיר אז מען קען זאגן הפסיק הענין אז בני אהרן גייט נישט ארויף די פרשה פון השחתת הזקן, איז השתא נמי, אפילו איך האב א גזירה שווה, נימא הפסיק הענין אז אמור אל הכהנים בני אהרן גייט נאר ארויף אויף טומאה איי וואס דארף מען האבן א גזירה שוה אויב אזוי אי משום גזירה שוה איך דארף דארף די גזירה שוה פאר אן אנדערע דרשה מיבעי ליה לכדתניא שטייט אין די פרשה לא יגלחו ביי כהנים שטייט פאת זקנם לא יגלחו מ'טאר זיך נישט שערן די בארד יכול גילחו במספריים יהא חייב שערן מיינט וויאזוי מ'שערט זיך אפילו מיט א שערל הייסט אויך גילוח און מ'איז עובר תלמוד לומר ביי ישראל שטייט

תלמוד לומר וועגן דעם דארף שטיין ביי די פרשה פון כהנים לא יגלחו אז דווקא גילוח א אופן פון שערן און דאס איז אסור הא כיצד אין איין פסוק שטייט גילוח אין איין פסוק שטייט השחתה איז א גילוי לערנט א גזירה שווה איינע פון די צווייטע אז ס'מוז זיין דווקא אזא סארט גילוח שיש בו השחתה ס'מוז זיין סיי א מעשה גילוח און סיי א גילוח וואס האט אין דעם השחתה ס'ממעט גילוח במספריים הוי אומר זה תער ס'איז גילוח על ידי תער, ממילא דארף איך די גזירה שוה אויף דעם, און קען זיין לעולם בני אהרן איז הפסיק הענין ס'גייט נישט אויף השחתה. זאגט די גמרא אם כן, טאמער די גאנצע גזירה שוה איז נאר בנוגע די דין צו לערנען גילוח שיש בו תער, אם כן ניכתוב קרא את שבזקנך מאי פאת זקנך, שמע מינה תרתי, די לשון הפסוק איז,

שבזקנך, די פאת שבזקנך, איז אפילו ס'שטייט נישט די ווארט פאת זקנך, ווען ס'וואלט געשטאנען שבזקנך וואלט איך אליין געליינט כאילו ס'שטייט פאת, און נישט נאר דעם, ס'וואלט געווען עד כדי כך כאילו ס'שטייט פאת איך וואלט אפילו געקענט לערנען א גזירה שווה, פארוואס האט תורה געדארפט שרייבן בפירוש די ווארט פאת, ס'איז כאילו ס'שטייט צוויי מאל פאת, און די תורה קומט אונז לערנען נישט נאר א גזירה שוה בנוגע די דין פון גילוח שיש בו תער, נאר נאך א גזירה שוה, וואס קומט די אנדערע גזירה שוה צו לערנען? מסתם ס'קומט צו לערנען צו פטר'ן נשים, און ס'איז מגלה אז כהנת איז פטור, ווייל איך דרש'ן בני אהרן ולא בנות אהרן, על כל פנים זעה איך אז נשים זענען פטור פון השחתת הזקן. סאו פרעגט די גמרא, גוט, איז וואס זאל איך יעצט טון פשט אין די ברייתא, אלא הא דתניא זקן האשה והסריס שהעלו שער הרי הן כזקן לכל דבריהם, למאי הלכתא, וואס איז דאס נוגע אז א בארד פון א אשה האט א שם פון א בארד, בנוגע השחתה זאגסטו מיר זענען פטור, איז וואס איז דאס נוגע בכלל די דין פון זקן? זאגט די גמרא, אמר מר זוטרא לטומאת נגעים, ביי טומאת נגעים ס'פארהאן טומאת נגע, א נגע וואס איז בעור הבשר, און ס'פארהאן א נגע וואס איז במקום שער, דאס הייסט א טומאת נתק, וואס איז בראשו או בזקנו, נפקא מינה איז, סימן טומאה פון א טומאה וואס איז בעור, סימן טומאה איז שער לבן, די סימן טומאה פון א עור וואס איז בשער איז שער צהוב, איז ממילא מוז איך דא האבן די ברייתא מחדש זיין אז טאמער א פרוי האט א נגע אין איר בארד ס'האט א דין פון א בארד בנוגע אז מ'איז דן אלס טומאת נתק און די סימן טומאה איז שיער צהוב נישט שיער לבן. פרעגט די גמרא דאס דארף איך האבן א ברייתא טומאת נגעים בהדיא כתיבא ביי די פרשה פון טומאת נתק שטייט א אפענע פסוק אין די תורה ואיש או אישה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן שטייט קלאר אז די נגע פון שיער איז באיש או באישה אלא אמר מר זוטרא לטהרת נגעים. טומאת נגעים איז א אפענע פסוק אז א אישה האט א זקן דאס ווייס איך פון די פסוק אבער די ברייתא קומט מגלה זיין אז טאמער די אישה האט געהאט א נגע בזקנה איז די אופן טהרה איז אזוי ווי די אלגעמיינע דין פון טהרת נגעים מ'דארף האבן תגלחת וציפורים פרעגט די גמרא טהרת נגעים נמי פשיטא כיוון דבת טומאה היא בת טהרה היא איינמאל איך ווייס אז די טומאה ביי איר טומאת נגע האט א שם נגע ממילא איז דא די נארמאלע אופן פון טהרת הנגע וואס דארף איך האבן א גילוי פון דעם. זאגט די גמרא איצטריך סלקא דעתך אמינא איך וואלט אפשר געמיינט אן די ברייתא אז מען ליינט די פסוק לצדדים כתיב די פסוק שטייט אזוי איש או אישה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן איז אן די ברייתא וואלט איך געטייטשט פסוק אזוי איש או אישה כי יהיה בו נגע בראש קאמע, אז איש או אישה וואס האבן א נגע בראש האט עס א דין פון טומאת נתק, או בזקן, דאס גייט נאר צוריק הדר אתאן לאיש, איש או אישה כי יהיה בו נגע בראש, דארטן איז איש ואישה שווה, או בזקן גייט צוריק אויף א איש, ווען א איש האט א נגע בזקן איז דאס אויך א טומאת נתק, אבער אישה לא איז נישט דא קיין טומאת נגע בזקן ווייל א אישה זקן האט נישט קיין דין פון א זקן, קא משמע לן די ברייתא אז א זקן פון א אישה הייסט אויך א זקן און ממילא מען ליינט די פסוק כפשוטו אז איש או אישה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן זקן איז אויך דא די דין פון איש או אישה. זאגט די גמרא ווייטער ס'איז געשטאנען אין די משנה דריי לאוו'ן זענען נשים פטורים בל תטמא למתים בל תקיף בל תשחית איסי תני נאך א לאו וואס נשים זענען פטורים אף בל יקרחו נשים פטורות די לאו פון בל יקרחו זענען נשים אויך פטור, ס'הייסט, שטייט לא יקרחו קרחה בראשם, טאמער ס'גייט אוועק א מת, איינער שטארבט, טאר א איד זיך נישט אויסרייסן די האר מחמת צער המת. איז דארטן איז נאר א לאו אויף אנשים, נשים זענען פטורות, מאי טעמא דאיסי וואס איז די מקור אז נשים זענען פטור, דדריש הכי, ס'דא א פסוק פון פון די יקרחו קרחה וואס שטייט ביי ישראל, שטייט בנים אתם לה' אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך, דרש'ן איך בנים אתם, בנים ולא בנות, לקרחה, אז די דין פון לא תשימו קרחה איז דווקא בנים ולא בנות, פרעגט די גמרא וויאזוי ווייסט ער צו דרש'נען בנוגע דווקא די דין פון קרחה, אתה אומר לקרחה אז די מיעוט פון בנות איז בנוגע די לאו פון קרחה, או אינו אלא לגדידה, אפשר קומט עס אויך פאר די לאו פון לא תתגודדו, לא תתגודדו מיינט מען טאר זיך נישט שניידן, מענטשן פלעגן זיך שניידן מחמת צער פון א מת, איז די תורה שטייט צוויי זאכן, בנים אתם ולא בנות, בנוגע לא תתגודדו, אז די איסור לא תתגודדו מ'טאר זיך נישט שניידן איז דווקא בנים ולא בנות, ולא תשימו קרחה אויכעט אויסרייסן די האר איז דווקא בנים ולא בנות, איז אויב אזוי איסי וואלט געדארפט זאגן אז ס'דא נאך צוויי פלעצער ווי פרויען זענען נתמעט סיי קרחה סיי לא תתגודדו, וויאזוי דרש'נט ער דווקא אויף קרחה? זאגט די גמרא כשהוא אומר כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך הרי גדידה אמור, די תורה פירט אויס כי עם קדוש אתה, עם איז א לשון כולל, סיי איש סיי אישה איז בכלל עם, איז די תורה רעדט צו צוויי, סיי צו איש סיי די אישה, ממילא איז מען מרבה גדידה, הרי גדידה אמור אז נשים זענען יא מחויב אין גדידה. איז אויב אזוי הא מה אני מקיים בנים ולא בנות, וואס נוץ איך די מיעוט אז דווקא בנים ולא בנות, לקרחה, אז פרויען זענען נתמעט פון קרחה, און פון עם קדוש זענען זיי נתרבה פאר גדידה, פרעגט די גמרא מה ראית לרבות את הגדידה להוציא את הקרחה, האסט דאך איין פסוק פון א מיעוט בנים ולא בנות, האסט נאך א פסוק פון א ריבוי עם קדוש, אפשר זיי מרבה נשים לקרחה און זיי ממעט נשים פון גדידה, וויאזוי ווייסטו ממעט צו זיין פון קרחה און מרבה צו זיין פון גדידה? זאגט די גמרא, עס איז מער מסתבר טאמער איך האב איינס למיעוט און איינס לריבוי מרבה אני את הגדידה, עס איז מער מסתבר אז איידער זאל איך מחייב זיין נשים די איסור גדידה ווי איידער די איסור קרחה, פארוואס? ווייל די איסור גדידה איז מער א איסור כוללת, שישנה במקום שער ושלא במקום שער, די איסור זיך צו שניידן, נישט קיין נפקא מינה צו מען שניידט זיך במקום בשר צו במקום שער, מוציא אני את הקרחה, די איסור אויסרייסן האר איז דווקא במקום שער, און מוציא אני את הקרחה שאינה אלא במקום שער, איז ממילא טאמער איך דארף מרבה זיין פרויען איז מער מסתבר איך זאל זיי מרבה זיין די איסור גדידה, פרעגט די גמרא אפשר ביידע זענען זיי נתמעט פון די איסור, ואימא ביי ביידע איסורים זענען פרויען נתמעט, ואימא בנים ולא בנות בין לקרחה בין לגדידה, ווייל סוף כל סוף גלייך נאך די ווארט בנים אתם שטייט לא תתגודדו, איז ממילא ס'גייט אויף גדידה אויך, איי וואס זאל איך טוהן וכי כתוב כי עם קדוש אתה לה' אלקיך וואס זאל איך טוהן מיט די ריבוי כי עם קדוש אתה וואס איז מרבה נשים, בשריטה הוא דכתיב ס'דא נאך א פסוק נישט דא, נאר ביי די פרשה פון אמור ביי כהנים, דארטן שטייט ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטת, די גמרא האט געהאלטן יעצט אז גדידה און שריטה איז נישט די זעלבע איסור, ס'איז א ענליכע איסור, ביידע מיינט מ'שניידט זיך מחמת צער המת, גדידה מיינט אבער בכלי און שריטה מיינט מיט די נאגל, איז. וויבאלד ס'איז א ענליכע איסור צו גדידה, הגם ס'שטייט נישט אין די פסוק די איסור פון שריטה, אבער וויבאלד די פסוק רעדט וועגן גדידה און שריטה האט א שייכות צו גדידה, ס'איז כמעט די זעלבע זאך נאר ס'איז ביד, איז כי עם קדוש אתה, איז בין איך מרבה אז די איסור שריטה גייט אן אפילו ביי נשים. אבער בנוגע די איסור גדידה און די איסור פון קרחה דארטן דא א מיעוט בנים אתם ולא בנות, זאגט רש"י הגם ס'איז זייער מאדנע צו דרש'ן כי עם קדוש אויף א לאו וואס שטייט נישט אין די פסוק, שטייט גאר אין א צווייטע פרשה, אבער צו זאגן אז ס'גייט נישט אויף גדידה איז מער איז מער נישט מסתבר זאגט רש"י, ווייל סוף כל סוף די פסוק לא תתגודדו שטייט ממש לעבן די ווארט בנים, איז ממילא וואלט איך בעסער ממעט געווען די איסור שריטה ווי די איסור גדידה.

מוז איך מחלק זיין בנים ולא בנות איז ביי קרחה, און עם קדוש אתה איז מרבה די איסור גדידה.